און מחדש דבר מיינט אז ער האט א נייע צורך, על פי פשט מיינט ער האט א נייע, האט א נייע זאך צו בעטן, א נייע בקשה, סאו באופן כללי יעדן טאג האט דא א נייע, מען דארף היינט עסן, מען דארף היינט פרנסה, און דאס הייסט א חידוש, אבער אויב מען האט שוין געדאווענט היינט האט שוין געבעטן אויף די פרנסה מיט אויף די געזונט מיט אויף די אלע זאכן וואס מען דארף וואס מען דארף היינט איז די.

און ווען ער נעמט ווען ער שאקלט לולב ווען ער שאקלט עס מיט די כוונות פון יענע תורה פון יענע יאר און די אנדערע יאר איז ער די אנדערע תורה האט ער געשאקלט מיט די כוונות פון די אנדערע תורה פון די אנדערע יאר און ער איז געווען א מומחה אויף דאס אויף מאכן זאגן נייע תורות זאגן און די עיקר כוונות ער האט גערעדט אסאך מאל דאס איז מרומז אויב מען לערנט ליקוטי מוהר"ן מיט מיט די גאסיפ שבו, אלעמאל איז עס מקושר מיט זאכן וואס זענען געווען אין זיין לייף אדער אין זיין קהילה אדער אין זיין מחלוקת ער האט געהאט אדער וואס ס'איז נאר געווען האט ער גערעדט וועגן די זאכן וואס זענען געווען נוגע למעשה זאכן וואס זענען געווען דאס איז אזוי ווי תפילה זאכן וואס ער האט געהאט א קשיא אויף דעם אין די אלע יום טובים האט ער געהאט א תירוץ. און און דאס איז דווקא, ס'איז נישט נפרד פון די, ס'איז נישט נפרד פון די עניני כלליות, זעסט אזוי ווי מ'זאגט ס'איז דא ענין פון נבואה, וואס איז א נביא? א נביא על פי פשט, על פי פשט, על פי די מוחש'דיגע ענין פון א נביא איז ער ווייסט, ער ווייסט די זאכן, ער ווייסט גשמיות'דיגע זאכן, ער ווייסט וואס גייט זיין, ער ווייסט, ער קען אויסגעפינען, ער האט זיך וועגן פון אויסגעפינען, אויב ער, וויאזוי איז געזאגט די די די פסוק אז ס'איז געווען.

מען פרעגט אים פשוט'ע שאלות פון ציגן און קיען, וואס מען זאל טון, וואס מען זאל קויפן, וואס מען זאל פארקויפן, און אנדערע אנדערע אנדערע מענטשן האבן אויך געהאט אסאך אזעלכע טענות אויף דעם, און ס'איז לכאורה א זאך איך הער, איין זעקונד, ס'איז לכאורה א.

אן א שיעור אן א שיעור עבודת השם דארף טון דארף טון דארף עוסק זיין אין טיפע מושכלות און דורך דעם איז מען זיך מדבק אין די מושכלות צו דורך פילאסאפיע צו דורך קבלה אבער דורך דעם באקומט ווערט מען א נביא ס'איז לכ' ס'זעהט אויס זייער ענטי קליימעקס אז אויב די די גאנצע עס קומט א מענטש ער האט געלערנט זעקס יאר אין הלכות נביאים ער לערנט אין ישיבות ווי אזוי ווערן א נביא און ער האט זיך מתבונן געווען אין אלע סודות און אלע טיפע סודות פון נביאים און מיטאמאל און וואס ער נאכדעם וואס ער ווערט א נביא קומען אן צו אים פרויען מיט זייערע צרות און מקשה לילד מיט די אידן וואס זיי האבן נישט קיין פרנסה און די אלע סארט זאכן און אזעלכע רבי'ן פון לובלין למשל ער האט זייער אסאך קאמפלעינט וועגן דעם אין זיינע כתבים אז פארדעם איז ער א רבי פארדעם האט ער זיך אויסגעארבעט אז ער זאל קענען העלפן ער זאל קענען טון די אלע זאכן. אבער ס'איז דא ס'איז דא א ס'איז אמת ס'הייסט ס'איז דא א אמת אין דעם ס'איז דא א אמת אז אזוי ארבעט עס און די זעלבע זאך ווען איך זאג ס'איז דא פארשידענע אזעלכע מענטשן וואס פאר יעדע יום טוב יעדע זאך ס'איז א עת רצון א פסח איז זיכער א עת רצון ס'איז שביעי ס'איז שבת ס'איז א עת רצון דאס איז א עת רצון וואס טוט מען אין א עת רצון מ'זאגט תהלים אז איך האב א צרה אלע מיני עת רצון איז א גרויסע ביזנעס היינט.

אלע אלע סודות דער אריז"ל זאגט אויף פסח, אלע זאכן וואס שטייט אויף פסח לכאורה זענען זאכן וואס געשען יעדן טאג, אלע מוחין, אלע בירורים, אלע אלע סדרים, אלע אלע סדרים וואס איז דא, זיי געשען יעדן טאג, ס'דא ס'דא און די זעלבע זאך ראש השנה, וואס וואס פאר א כוונה איז דא אויף ראש השנה? ביי די קבלה איז אלעמאל נאר דא איין סדר, זיי ווערן נישט צומישט אז עס איז יום טוב, אז עס איז נס מעשה, ממילא איז עפעס אנדערש, עס ווערט קיינמאל נישט צומישט, עס איז אלעמאל די זעלבע סדר, עס איז דא מוחין, חכמה, בינה, דעת, ספירות, נאר די צען ספירות, נישט דא אנדערע ספירות פסח און סוכות און חנוכה. און זיי האבן ליב צו פרעגן אזא קשיא, אויב אזוי וואס וואס מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, וואס איז אנדערש פסח ביינאכט, אזוי איז דאך מדאורייתא, מדאורייתא איז דאך דא מצוה זכר, סיפור יציאת מצרים. א גאנצע יאר איז דאך דא מצוה פון קידוש, יעדע יום טוב איז דאך דא, די אלע זאכן איז דאך אויך אזוי אין הלכה, ס'איז דאך יעדע נאכט דא די זעלבע, די מצוה אויב איז עס א ענין פון אמונה, פון עס איז דא יעדן טאג די מצוה פון אמונה, עס איז דא שש מצוות תמידיות, מען דארף אמונה, אהבה ויראה, דביקות, אלע אלל דיס טינגס עווערי דעי. איז וואס איז מה יום מיומיים? און אז זיי מוטשען זיך וואס די תירוץ איז, איך גיי זאגן וואס די תירוץ איז, די תירוץ איז אזוי, אז די תירוץ איז אין הכי נמי, אבער די תירוץ איז אז אז דער אריז"ל זאגט דאס אז וואס הייסט די קשיא און דאס איז נאך מער די קשיא כאילו דער אריז"ל זאגט אין סוכות און ראש השנה אין איין וועג און פסח אין א אנדערע וועג אז וואס מען טוט אין ימים טובים אז מען נעמט עס נעמט אסאך לענגער צו טון די זעלבע זאך יעדן טאג יעדע אינדערפרי ווען שטייט אויף דער זעיר אנפין ווען פרצוף דאצילות שטייט אויף און ער קומט אן ביז אזוי ווי

אבער עס הייסט שבת יעדע שבת איז שלש סעודות, אבער עס נעמט אסאך שנעלער, און פסח וואס מען טוט איז פסח, און די זעלבע עקזעקט זאך וואס מען טוט יעדן טאג אדער לפחות יעדע שבת אין איין טאג אין איין וואך, נעמט זיבן וואכן פסח, פון פסח ביז שבועות נעמט צו, פשוט גיין אויף די סדר המדריגות פון ברענגען אלע מוחין צו אלע בחינות און.

און די וועג פון דאס הייסט לכאורה אין ראש השנה זאגט ער עס אויף א וועג אז עס איז כאילו א פראבלעם אז ווען וואלט מען געווען עולה אין אדם הראשון קודם החטא וואלט מען עס געקענט טון שנעל אבער די נקודה איז אז אז אזוי אז געווענליך א מענטש מענטשן כאפן דאס נישט מענטשן מיינען אז זייער מאטיוועישאן די סיבה פארוואס זיי טוען איז אז איך גיי איך שטיי אויף יעדע אינדערפרי און איך גיי צו די ארבעט

א שטיקל לעבעדיגקייט פעלט אים, און די רגע וואס איינער איז דיפרעסט איז עס איז א פלא, כאילו איף יו עווער העד דיפרעשאן, ריעל דיפרעשאן, יו נאו וואט איי מין, עס האט נישט אינטערעסירט אים גארנישט, עסן טעיסט נישט גוט, די תענוגי העולם הזה האבן נישט קיין טעם, תענוגי העולם הבא רעדט מען שוין נישט, עס איז אלעס האט נישט קיין טעם, עס פעלט ער איז א טויטער מענטש, כאילו עס פעלט אים אביסל נשמה, עס פעלט אים אביסל חיים. און און מיטאמאל זעהסטו אז דאס וואס האסט געהאט כח, דאס האסט געקענט, האסט געקענט בפועל ממש פסיכאלאדזשיקלי פיזיקלי, אויפשטיין אינדערפרי און גיין צו די ארבעט און טון וואס דו טוסט יעדן טאג, ס'איז נישט, ס'הייבט זיך נישט אן פון פון די גיין צו די ארבעט, ס'הייבט זיך אן פון עפעס א כח אין דיין נשמה, ס'איז עפעס א מאטיוועישן, מען קען עס רופן א סערטן, סאמטינג דעט דרייווס יו, סאמטינג דעט דרייווס יו, א כח אוו לייף, א כח אוו מאטיוועישן, סאמטינג איז אלייוו אין יו, און דעט אלאוס יו טו דו טינגס, און דער'ס דיפרענט לעוועלס, פיפל דעט העוו איט סטראנגער, דעי אר סטראנגער אין אין עוועריטינג. און סאו בעצם יעדן טאג ס'הייסט אין אנדערע ווערטער אויב מ'וויל זאגן אזוי איז דא שמחה אזוי ווי ס'איז דא מועדים וואס זענען זמנים פון שמחה יעדן טאג איז דא שמחה די פאקט אז דו שטייסט אויף און דו ביסט נישט אין די בעט און ביסט נישט דיפרעסט אין בעט דא האסטו שמחה נישט סתם שמחה דאס הייסט אויב מ'קען טראכטן פון די ערך צווישן דיפרעשן צווישן זיראו זיראו שמחה זיראו מאטיוועישן טאטעלי זיראו שמחה ביז די אמאונט אוו שמחה וואס נעמט פשוט א פאנקשען פון א נארמאלע מענטש בפרט אן אדאלט אין א קאמפלעקס סאסייעטי לייק אווערס, די אמאונט פון שמחה, די אמאונט פון כח אז די אמאונט פון חיות, די אמאונט פון מאוטיוועישן וואס מען דארף, ס'איז ס'איז מסתם אזויפיל שמחה ווי די גרעסטע פורים וואס מען קען זיך פארשטעלן אזוי א בחור האט פורים איז ער שיכור איז ממש בשמחה אזויפיל שמחה דארף נאר וואס נאר איז דאס איז ממש אזוי ווי די מקובלים זאגן יעדן טאג איז דא די אלע מוחין די אלע מדריגות איז דא יעדן טאג נאר וואס עס פילט נישט די שמחה יעדן טאג פארוואס ווייל ס'איז מלובש ווייל ס'איז אזוי שנעל, דאס הייסט אז אין אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן ס'דא א סדר פון ספירות, דאס הייסט יעדע יעדע זאך וואס א מענטש טוט האט א סדר, ס'דא מוחין, ס'דא כתר, קודם האט ער עפעס אזא רצון, האט א משיכה, ער וויל עפעס טון, האט ס'ציט אים עפעס, האט ער חכמה, האט שוין אזא החלטה, ער ווייסט שוין ער וויל עס טון, ער איז מחליט, שפעטער ער ווייסט ער האט עפעס א פיקטשער ווי ס'זעט אויס, און ער איז זיך מעיין, ער מאכט בעסער די פיקטשער, בינה. ביז ס'האט שוין א פילינג האט האט ער ווייסט וואס צו מורא האבן פון וואס ליב צו האבן וועגן דעם ווייל ער דארף פרנסה ממילא לויפט ער גייט ער נישט פארברענגען די צייט ווייל ער האט יראה האט א געוויסע פחד האט א פיער אז ער גייט נישט האבן קיין געלט און האט א לאוו האט א געוויסע לאוו בפועל ממש א משיכה צו צו גיין צו פראוויידן פאר זיך און אזוי אלע אזוי ביז ס'איז למעשה ביז ס'איז אזוי ווי די מלכות די אלע זאכן נאר געווענליך יעדן טאג פון פון אנקומען ביז פון די כתר ביז די מלכות. נעמט אזוי דרייסיג סעקונדעס אדער סאמטיימס דא מענטשן, מיך ביי מיך נעמט עס בערך צוויי שעה פון די פרי אינדערפרי ווען איך שטיי אויף, פון זירא ביז איך קען קען פעיסן די וועלט, קען קאנקערן די וועלט, אקעי סאו לאמיר זאגן ס'נעמט צוויי שעה, מ'דארף מאכן א שאוער, מ'דארף דאווענען, כ'ווייס וואס, טוען פארשידענע זאכן, ס'אלץ פאר דעם, אבער ס'איז נאכאלץ לפי ערך זייער שנעל, זייער. מען טראכט, דו גייסט שלאפן ביינאכט, טראכסט וואס האב איך געטון היינט, איך בין פרייליך היינט, זאגסט היינט האב איך געווען אין די ארבעט, איך האב געהאט א גוטע טאג, נישט אזא גוטע טאג, דאס איז וואס איך האב געטון, אבער עס איז געווען דא א שמחה, עס איז נאר געווען מלובש אין די ארבעט, אזוי ווי אין אנדערע ווערטער די מוחין, די חלקים רוחניים, די חיות רוחנית, עס איז געווען זייער שטארק מלובש בתוך די מידות, בתוך די אלע עשיות, בתוך די אלע זאכן וואס דו טוסט. איז וואס טו איך ווען איך מאך א יום טוב, ווען איך מאך א יום טוב זאג איך סלאו, סלאו אלעס דאון, סלאו אלעס דאון, סלאו אלעס דאון, איך זאג, קום נעמען א גאנצע טאג אזוי ווי ראש השנה, קום נעמען א גאנצע טאג, עוסק זיין נאר אין. ספירת הכתר, עה, יעדן, א גאנצע וואך טוט מען דאס פאר א סעקאנד ערגעץ אינמיטן מודה אני, אבער דא, א גאנצע טאג, פיר און צוואנציג שעה, אפשר אפילו צוויי טעג, כ'גיי נאר טראכטן פון די מאטיוועישן, פון די רצון, פון די עקשועל זאך, אז איך וויל טאקע לעבן, איך וויל, און דאס איז, פאר דעם ראש השנה איז א פחד'דיגע טאג, ווייל די רגע ווען מ'איז זיך מפשיט פון די אלע. זאכן וואס די מאטיוועישאנס האבן זיך שוין מלבש געווען אין זיי, איז א חשש, אזוי ווי דער אריז"ל זאגט אז עס איז דא א נסירה און סילוק מוחין, איז דא א חשש אז מ'גייט נישט, אז מ'גייט בלייבן דארט, אז א מענטש, סאמטיימס דעט ליעדס טו דעפרעשאן און דיס קיינד אוו טינג, א מענטש טוט זיך מתבונן, פארוואס וואס פעלט מיך אויס די גאנצע זאך, צו וויל איך דאס בכלל, צו דארף איך דאס בכלל, ענד הי, ענד דען הי ריעלייזד אז ער וויל עס טאקע נישט, סאו הי, סאו הי געטס דעפרעסט. סאו דעטס די סכנה, דעטס וואי ראש השנה איז ימי הדין, און אנדערע מועדים זענען מער שמחה ווייל עס מיינט אז מען טוט עס נישט אין אזא סארט וועג פון דין, מען טוט עס נישט אין אזא סארט וועג פון ווי זאגן אפשר מיין איך עס אייסערט, אפשר דאס וואס איז געווען לעצטע יאר א יאר מיינט נישט נישט מחייב זיך צו וועלן לעבן די יאר אויך, דאס איז די דין פון ראש השנה, אבער א ענליכע זאך געשעט אין יעדע יום טוב, געשעט אין פסח, אין פסח איז די סכנה, איז גלות, ס'הייסט אזוי ווי ס'איז געווען דער אריז"ל זאגט אויף פרעה, איך, ס'איז א אריכות אבער. האט אויך געמיינט אז מ'קען מ'קען מי הוי"ה אשר אשמע בקולו אויב ס אויב מ'דארף ממציא זיין די הוי"ה ס'הייסט הוי"ה איז שוין א זאך וואס איז שוין מחיה מהוה כל הברואים אבער דאס איז אזוי ווי אבער ווען מ'זעהט עס אזוי ווי ס'איז מלובש מ'זעהט נישט מ'זעהט עס נישט און משה רבינו האט געוואלט ארויסנעמען די הוי"ה פון פון גלות עס געדארפט ווייזן סעפרעטלי מ'געדארפט עומד זיין אויף די הוי"ה סעפרעטלי פון וויאזוי ס'איז מחיה די וועלט, און די רגע וואס מ'טוט דאס איז דא א געוויסע סכנה, ס'איז דא א געוויסע, אזוי ווי איך זאג, ווען א מענטש איז פאוקעסט נאר אויף די שמחה פארט פון וואס יעדן טאג איז דא, ס'איז אינסייד אים, און ס'איז די זאך וואס איז אים מפעיל איז די שמחה, אבער אבער ס'איז דא א סכנה, אבער על כל פנים ווען מ'טוט עס בשמחה איז דא א געוויסע הגנה, דאס דארף מען מעיין זיין פארוואס טאקע.

אז מען סלאוט דאון, מען ווייזט, לאמיר ווייזן די שמחה סעפערעטלי, לאמיר ווייזן די בטחון סעפערעטלי, לאמיר ווייזן די אמונה סעפערעטלי, און יעצט צוריק צו צו ענדיגן וואס איך האב אנגעהויבן, און דאס הייסט, און דער ווען מען ווען א מענטש בויט זיך זיין שמחה, איז דא אסאך וועגן, דאס הייסט, עס דא אסאך וועגן וואס ער קען זיין אזא סארט וועג, עס קען זיין אזא סארט וועגן, ווי אזוי ער בויט זיך, איז ווי אזוי ס'געשעהט, ווי אזוי ער באקומט א מאטיוועישן, ווי אזוי ער באקומט א חיות און א שמחה און א חירות. אין די ימים טובים, ממילא ווען און אויב מען טוט די זאך מען זאגט איך זאג מען טוט עס צוביסלעך צוביסלעך מילא א וואך נאך יום טוב א וואך נאך פסח גייט ער גיין צו די ארבעט אבער די זאך וואס שטופט אים צו די ארבעט די זאך וואס די זאך וואס איז אים מחיה איז בעצם די די חיות וואס ער האט מבסס געווען יום טוב אזויווי א חיות כללית פאר א גאנצע יאר פאר א גאנצע האלבע יאר פאר א גאנצע זומער איין סעקאנד פאר א גאנצע זומער איז. און ס'איז נישט פשט אזוי ווי די עובדים מיינען, אקעי נאך א טאג נאך פסח, וואס נעמסטו מיט מיט די פסח, דארפסט עפעס טון, דארף נישט גארנישט טון, ווייל די גאנצע איידיע פון פסח איז עומד צו זיין, די אלטע איידיע פון אדם איז עומד צו זיין, אז ס'איז דא עפעס וואס שטופט דיך, ס'איז דא עפעס וואס מאטיוועט דיך א גאנצע יאר, וואס ס'איז נישט אז ס'איז אוועק געזעצט און געמאכט א החלטה, עפעס א חשבון אז ס'איז אזוי, אבער ס'איז דא א זאך וואס שטופט דיך, און יעצט אז מ'ברענגט עס ארויס בגילוי, מ'געט עס א געוויסע יציאה מעבדות לחירות, מ'געט עס א גילוי, א גאולה. און מען ווייסט דאס, און ממילא דורך לויט די השגה, לויט די קלארקייט, לויט די מוחין, לויט די מדריגה וואס מען גייט דערגיין אין פסח, ממילא א טאג נאך פסח אז זעהן מענטשן וואס אויב מען טראכט אזוי איז דאס אויך באופן כללי א זייער וויכטיגע וועג פון פירן א לעבן, ווייל אויב מען פירט א לעבן אזוי ווי א גוי לכאורה קען ער יעדן טאג די זעלבע דריי הונדערט פינף און זעכציק טעג א יאר, קען מען משוגע ווערן, עס איז נישטא דא קיין פיקטשער, נישטא דא קיין סדר, נישטא קיין קיין קיין מעשה וואס איך קען פארציילן, און עס איז דא מענטשן וואס מענטשן וואס זענען מיוחד, מענטשן וואס האבן. מער שטארקע חיים פנימיים. אז איך קען דיך פארציילן, איך איז געווען א מעשה, איז געווען איין פסח וואס איז פון דעמאלטס האב איך, אסאך מאל קוק איך עס אן עס איז פאני, עס איז דאך נישט אמת אז געווען יענע פסח, איך ווייס, און איך וויל נישט דערמאנען קיין מעשה, איך מיין עס איז שוין צו לאנג וואס איך זאג, אבער אסאך מאל א מענטש זאגט א מעשה, דעמאלטס איך בין געווען דא ביי די ציון פון די צדיק אדער די רבי, איך ווייס וואס, און דעמאלטס זייט דעמאלטס האב איך געטוישט, און איך קוק אויף אים, אה, עס נעמט צוואנציג יאר צו זיך טוישן, אבער עס איז אמת, אבער די נקודה די חיות איז אויף דאס ער קען זיך פארציילן אזא מעשה דער גאנץ אז מיין גאנצע יאר איז תלוי אין ראש השנה און דאס איז אים משחרר פון עס טראכטן א גאנצע יאר דאס הייסט ווייל ער איז ער איז ראש השנה זאגט ער איך מ'דארף טראכטן איך דארף מבסס זיין מיין כתר מיין מח כתר ורצון פאר א גאנצע יאר און וועגן דעם א גאנצע יאר האט ער עס און ער דארף עס נישט איבער נאכאמאל אירעגעיטן א גאנצע יאר און ס'געשעט אליינס איז ממילא די חיות וואס ליגט אין די גאנצע יאר איז פון ראש השנה ס'איז באמת פון ראש השנה ס'איז נישט עפעס א עפעס א מדרש אז מ'איז דן א מענטש ראש השנה. ס'איז באמת, באמת, ער קען באמת רעכנען זיינע יארן מיט ראש השנה און ראש השנה, ווייל ער האט זיך אזוי אוועקגעשטעלט זיין מח. און די זעלבע זאך איז אויף די חירות וואס מיר רעדן פון פסח און זענען אנדערש פון ראש השנה. אבער ס'איז א געוויסע חירות, ס'הייסט איך וויל זאגן ס'איז א די חיות, די, האט צוטון מיט וואס איך רעד ממש, די חיות, די, די מאטיוועישן, די. חירות וואס די זאך וואס געבט דיך א מעגליכקייט צו פועל זיין צו צו לפעול אין די אין די וועלט א גאנצע יאר ס'איז נולד פון דאס וואס פסח צונעמט מען דאס צונעמט מען די די זאך וואס איז דא יעדן טאג מ'צונעמט עס און מ'ווייזט די חירות עקסטער מ'ווייזט די כח מח די כוס ראשון עקסטער די כוס שני עקסטער מ'האט גערעדט נעכטן על דרך זה און מ'ווייזט די אלע זאכן עקסטער. ממילא איז א גרויסע שמחה, איז א גרויסע הארה, דאס דאס מיינט די הארה פון מועדים, דאס מיינט באופן כללי דאס וואס מ'זאגט אז יום טוב האט א הארה, ווייל דאס הייסט מ'איז מעודד, מ'איז מעודד די די נקודת השמחה, די נקודת המוטיוועישן פאר א גאנץ יאר, מ'ווארט עס און טאנצט אויף דעם, זייער גוט און טאנצט, און שפעטער גייט ער פון דעם, אויב מ'מאכט עס אין א נייע וועג און מ'ברענגט עס אין א וועג וואס איז זיך מתייחס צו די צו די זאכן וואס ער טוט יעדע יאר און צו די שאלות וואס ער האט און די תשובות וואס ער האט, ממילא די נעקסטע יאר, די גאנצע יאר, די גאנצע האלבע יאר, די גאנצע המשך, גייט ממילא זיך בויען פון דעם, דאס איז די.